ברוך השם, מסכת סוטה, דף מ ה, עמוד ב', די צווייטע משנה. נפטרו זקני ירושלים והלכו להם, ס'איז דאך געקומען די זקני ירושלים פון די סנהדרין גדולה וואס זייער ארט איז אין לשכת הגזית, זענען געקומען זיי האבן געמאסטן, נאכדעם וואס זיי האבן שוין אויסגעמאסטן וועלכע ס'איז די נאנטסטע שטאט זענען זיי אוועק געגאנגען, זקני אותה העיר, די זקנים פון דער שטאט, מביאין עגלת בקר, ברענגען א עגלת בקר, אשר לא משכה בעול, אזעלכעס וואס האט נאך קיינמאל נישט געצויגן קיין יאך, דא שטייט עס לשון זקני. ס'שטייט נישט כל זקני, אין פסוק שטייט כל זקני, איז דער רמב ם טאקע זאגט ווער דארף קומען ווער אלע זקנים פון שטאט די סנהדרין מיט אלע זקנים פון שטאט פון דער נאנטער שטאט דארפן יעצט זיך פארנעמען מיט דער ענין פון עגלה ערופה, אלע וויפיל ס'איז דא זקנים, ואין המום פוסל בה.

דאס ווארט נחל מיינט מען א טאל, איתן מיינט מען שטארקע ערד וואס די ערד איז נישט געווארן קיינמאל איבערגאקערט, ווי דער רמב ם להלכה זאגט, נחל מיינט מען א טייך, ביי דעם ברעג פון א טייך, איתן מיינט מען אזיין טייך וואס דער שטראם פון דעם וואסער איז א שטארקער. ועורפין אותה בקופיץ מאחוריה און מען גיט עס א קלאפ בקופיץ מיט אזא מין סארט האק מעסער פון בעק, און מען דארף דארט רוב שני סימנים. ומקומה, די ארט ווי מען האט אפגעהאקט די קאפ פון עגלה ערופה, אסור מלזרוע ומלעבוד, דארט טאר מען נישט פארזייען, און אנדערע ארבעט טאר מען נישט, און מ'האט קיינמאל נישט. ומותר לסרוק שם פשתן, מען מעג דארט קעמען פלאקס, ולנקר שם אבנים, און דארטן שטיינער דארט אפהאקן די ווינקלען מעג מען, לכאורה שטייט דאך פריער מען טאר נישט זייען, נאר די טייטש איז אזיין ארבעט וואס די ארבעט איז בגופה של קרקע דאס טאר מען נישט, אבער דאס וואס איז נישט בגופה של קרקע דאס מעג מען. זקני אותה העיר, די אלטע לייט פון די שטאט, רוחצין את ידיהם במים, וואשן זייערע הענט אין וואסער, צו זאגן ווי מען זאגט אז זיי זענען נישט שולדיג, במקום עריפה של עגלה, ווי מען האט אפגעהאקט די קאפ פון דער עגלה, ויאמרו, און זיי זאגן, ידינו לא שפכו את הדם הזה, אונזערע הענט האבן נישט פארגאסן די בלוט, ועינינו לא ראו, אונזערע אויגן האבן נישט געזען, וכי על דעתינו עלתה, שזקני בית דין שופכי דמים הם, אויב מיר טראכטן אז זקני בית דין שופכי דמים וואס זיי דארפן זיך פארענטפערן, אלא נאר שלא בא לידינו איז מען גורס ופטרנוהו, ער איז נישט געקומען צו אונז און מיר האבן אים אוועקגעשיקט אן שפייז. ולא ראינוהו, מיר האבן אים נישט געזען, והנחנוהו, מען האט אים געלאזט אזוי אוועקגיין, מען זאל אים נישט באגלייטן. והכהנים אומרים, אין פסוק שטייט דארט דערמאנט ונגשו הכהנים בני לוי, די כהנים זאגן, כפר לעמך ישראל, זיי פארגיב דיין פאלק אידן, אשר פדית ה', וואס דו האסט אויסגעלייזט, ואל תתן דם נקי, זאלסט נישט געבן קיין ריינע בלוט בקרב עמך ישראל. דער אויספיר פון פסוק איז דארטן ונכפר להם הדם, זאגט די משנה לא היו צריכים לומר ונכפר להם הדם, זיי האבן נישט געדארפן זאגן דעם ונכפר להם הדם, אלא רוח הקודש מבשרתם, דאס זאגט דער רוח הקודש, אימתי שתעשו ככה אויב איר וועט אזוי טאן ווי איך האב געהייסן, הדם מתכפר להם, די דם וועט פאר אייך מכפר זיין, דער מהרש"א ברענגט אראפ דעם תרגום פון יונתן בן עוזיאל אויף דעם פסוק ונכפר להם הדם, כ'האב עס נאכגעקוקט, דער יונתן בן עוזיאל זאגט, גלייך נאכדעם ווי מען האקט אפ דעם קאפ פון די עגלה ערופה, איז אויף דעם ארט. ווערט א גאנצע גרופע פון ווערים, און די ווערים גייען און גייען ביז זיי געפינען דעם רוצח, און זיי גייען ארויף אויף דעם רוצח, דעמאלט וועט שוין די בית דין קענען אויספארשטן און מ'וועט שוין געפינען דעם רוצח, דאס אויף דעם פסוק ונכפר להם הדם שטייט עס. נפטרו זקני ירושלים שאין עליהם אלא למדוד.

מקומה, די ארט ווי מ'האט אפגעהאקט דעם קאפ פון דער עגלה, אסור לעולם, טאר מען קיינמאל נישט ארבעטן, און מותר לסרוק שם פשתן, דארף מען נאך גוט עבודה שאינה בגופה של קרקע כדמפרש בגמרא, ארבעטן אויף דעם ארט מעג איך, אבער אין גוף של קרקע טאר מען נישט. לא בא לידינו ופטרנוהו, בגמרא מפרש, בלא מזונות,

והיינו דאס איז ועינינו לא ראו, מיר האבן נישט געזען מיר זאלן לאזן גיין אן לוויה. והכהנים אומרים, כדכתיב לעיל, ווי שטייט פריער אין פסוק ונגשו הכהנים בני לוי ולא פירש, און דער פסוק זאגט נישט על מה הם נגשים, זאג איך דא אז זיי גייען זאגן כפר לעמך. ולא היו צריכים לומר ונכפר להם הדם כלומר ונכפר דכתיב בקרא. כאטש אין זעלבן פסוק פון כפר לעמך ישראל שטייט ווידער ונכפר להם הדם לאו אוענו ואמרו קאי, דאס גייט נישט ארויף אויף דעם ואמרו שיהא אף זה בכלל אמירה נע, אלא מילתא באפי נפשה היא שרוח הקודש בישר ישראל, רוח הקודש איז מבשר על ידי משה רבינו, כשתעשו כן, איר וועט אזוי טון, ונכפר להם הדם. ווי די דם וועט ווערן צו אייך מכופר. מיר דארפן דא מקדים זיין, מיר האבן דאך געלערנט ביי אונז אין דער משנה אז די עגלה ערופה האט א מום, איז כשר, ביי א פרה אדומה איז די דין אויב עס האט א מום איז פסול, שטייט דאך בפירוש אשר אין בה מום, עס האט נישט קיין מום. יעצט קומט אויס וועלכע זאך איז הארבער, פרה אדומה איז הארבער, מיר טרעפן א געוויסע חומרא ביי א עגלה, א עגלה איז דווקא ס'איז בן שנה ווען ס'איז אלט איין יאר, אבער אויב ס'איז עלטער ווי איין יאר איז שוין נישט, א פרה איז אפילו דריי יאר פיר יאר זייט ס'הייסט שוין א פרה, זיכער יונגערהייט הייסט עס נאכנישט קיין פרה, נאר דעמאלט ווען ס'איז א פרה. איז עס שוין גוט אפילו א אלטע אויכעט, קומט אויס לגבי דעם דין פון יארן איז וועלכעס הארבער, איז הארבער די עגלה. פרעגט די גמרא ויהא מום פוסל בעגלה מקל וחומר, זאל א מום פסל'ן דער עגלה פון א קל וחומר, מה דאך פרה, פרה איז דאך לייכטער פון א עגלה, ווי זעסטו א פרה איז לייכטער, שאין השנים פוסלות בה. יארן טוט נישט פסל'ן ביי דער פרה, דאך איז דער דין ביי א פרה אדומה מום פוסל בה, אזוי ווי שטייט אשר אין בה מום, זעה איך דאך אויב די לייכטערע זאך ווי פרה אדומה טוט א מום פסל'ן, עגלה, וואס דאס איז דאך הארבער, א ראיה דאס איז הארבער ששנים פוסלות בה יארן טוהן דאך פסל'ן אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שיהא מום פוסל בה דארף אוודאי און אוודאי א מום פסל'ן בי ביי א עגלה ענטפערט די גמרא ניין שאני התם איז עפעס אנדערש דאמר קרא שטייט אין פסוק ביי פרה אדומה אשר אין בה מום איז דאס ווארט בה איז א מיעוט. זאגן מיר בה נאר ביי א פרה אדומה מום פוסל אז דער מום טוט פסל'ען ואין מום פוסל בעגלה ביי דער עגלה טוט נישט פסל'ען פרעגט די גמרא אלא מעתה לויט ווי דו זאגסט אז אויב עס שטייט בה איז דאס א מיעוט און איך קען נישט מאכן אראפלערנען פון דעם א קל וחומר אויב אזוי לא יהו שאר עבודות פוסלות בה, זאל אנדערע עבודות נישט פסל'ן ביי א פרה אדומה, ביי א פרה אדומה שטייט נאר דערמאנט אשר לא עלה עליה עול, און ביי עגלה שטייט ביידע זאכן אשר לא עובד בה, אז אלע ארבעטן טוהן פסל'ן שטייט נאר ביי עגלה, און איך טוה אפלערנען פרה אדומה פון עגלה, זאל איך אויך זאגן אז ס'זאל נישט פסל'ן, פארוואס? ווייל עס שטייט דאך ביי עגלה שטייט דאך אשר לא עובד בה, וועל איך זאגן נאר בה, נאר ביי א עגלה טאר מען נישט ארבעטן, אבער א פרה אדומה מעג מען יא. אלמה, אמר רב יהודה אמר רב, פארוואס האט געזאגט רב יהודה פאר רב'ן, הניח עליה, ער האט אראפגעלייגט אויף דער פרה אדומה עודה של שקין א פעקל פון זעק פסולה, איז זי געווארן גע'פסל'ט, כאטש אין פסוק שטייט נאר אשר לא עלה עליה עול, און דא איז דאך דאס איז דאך נישט קיין יאך, דאך איז פסול, ובעגלה ווערט אויך גע'פסל'ט, נאר עד שתמשוך, דארט ארויף לייגן איז נישט פסל'ט נאך נישט, נאר עס דארף זיין זאל אביסל דאס טראגן, ווייטער פרעגט די גמרא טאקע אויב איך זאג אז שאר עבודות ביי פרה שטייט נישט, נאר איך לערן עס אפ פון עגלה דארף דאך עס האבן דעם זעלבן דין ווי עגלה, ביי עגלה האסטו דאך געזאגט ווען טוט עס פטר'ן? פסל'ן שתמשוך, פארוואס זאל איך זאגן ביי פרה נאר מיט דעם ארויף לייגן, די גמרא האט עס ווייטער פרעגט. ענטפערט די גמרא, דו פרעגסט מיר א קשיא, ווייל עס שטייט ביי דער עגלה, אשר לא עובד בה, זאל איך זאגן נאר בה עבודה פוסלת, ולא בפרה אדומה, שאני פרה, פרה איז א צווייטע זאך, דילפינן עול, עול מעגלה. איך לערן עס אפ פון א גזירה שוה, און אויב די גזירה שוה איז מופנה, איז גלייך ווי ס'וואלט געשטאנען בגופיה קומט דער בה דאס נישט ממעט זיין. בה גייט מען נאר ממעט זיין א זאך וואס איך וויל האבן פון א קל וחומר, די שכל האנושי זאגט מיר דער בה, נישט דאס איז דעת התורה וואס דיין שכל זאגט. אבער אויב איך האב א גזירה שוה, איז דאס איז עס, פארוואס דען האט מען אין די תורה געשריבן די גזירה שוה? פרעגט די גמרא, אז דו האסט א גזירה שוה אפצולערנען פרה פון עגלה, איז דאך די זעלבע זאך, זאל איך עס נוצן פארקערט אויכעט, עגלה נמי, תיתי עול עול מפרה. זאל איך אפלערנען עגלה אויכעט עול עול מפרה? לגבי דעם ערשטן דין אז וואס אז א מום זאל פסל'ן ביי עגלה ריכטיג א קל וחומר קאן איך נישט, זאל איך עס אפלערנען פון דער גזירה שוה? ענטפערט די גמרא מיעט רחמנא בה כ'האב דאך א מיעוט פון בה. וואס דער בה זאגט מיר ביי פרה אדומה נאר בה אשר אין מום בה א מום פסל'ט נאר ביי פרה אדומה אבער נישט ביי עגלה פרעגט די גמרא ביי עגלה נמי כתיב בה ביי עגלה שטייט דאך אויכעט אשר לא עובד בה זאג אויך די זעלבע זאך נאר ביי עגלה טוט עס פסל'ען די ארבעט אבער נישט ביי פרה. ענטפערט די גמרא, ההוא מיבעי ליה דעם בה וואס שטייט בעגלה דארף איך האבן, למיעוטי קדשים, ממעט זיין קדשים, דלא פסלה בהו עבודה, אז אויב מען האט געארבעט מיט קדשים, כאטש מען טאר נישט, מען טאר דאך נישט ארבעטן מיט קיין קדשים, דאך ווערט די קדשים נישט גע'פסל'ט. דעריבער דער בה גייט מען נישט ממעט זיין פרה אדומה, נאר גייט מען ממעט זיין אנדערע קדשים. סלקא דעתך אמינא, מהיכי תיתי וואלט איך געזאגט ס'זאל פסל'ען, איך וואלט געוואלט מיינען ליתי בקל וחומר מעגלה, אז קדישים זאל איך אפלערנען א קל וחומר פון עגלה, מה דאך עגלה? שאין מום פוסל בה, ביי די עגלה ערופה פסל'ט זיך נישט קיין מום, עבודה פוסלת בה, אויב מען האט געארבעט מיט דער עגלה טוט עס פסל'ען, קדשים וואס איז הארבער שמום פוסלת בהן וואס א מום פסל'ט אינו דין שעבודה פוסלת בהן, אזוי וואלט איך געוואלט מיינען, דארף מען האבן דעם בה ביי עגלה ערופה? ניין! בה, נאר ביי דער עגלה טוט פסל'ען עבודה, אבער ביי קדשים נישט. זאגט די גמרא, איך האב נישט, איך מהיכי תיתי וואלט איך געזאגט, אפלערנען קדשים פון עגלה אז ס'זאל פסל'ען עבודה, דו האסט א קל וחומר, איכא למיפרך, מה לעגלה, ווייסטו פארוואס ביי עגלה טוט עבודה פסל'ען? שכן שנים פוסלות בה, ווייל דארטן איז דא א צווייטע חומרא שנים טוען פסל'ן, ווי איז אבער דא אבער קדשים? שלמים קענען זיין יונג ס'קען זיין אלט, עולה קען זיין יונג קען זיין אלט, קינד ווייסטו פארוואס עס פסל'ט דארטן עבודה? ווייל שנים טוט אויך פסל'ן, אבער קדשים איז דאך לייכטער פסל'ט נישט קיין שנים, פסל'ט עבודה אויך נישט, ממילא וואס זשע דארף איך האבן אויף דעם בה. דעם בה, זאגט די גמרא, אטו קדשים מי ליכא דפסלי בהו שנים, איז דען נישט דא אזעלכע קדשים וואס זענען באגרעניצט מיט די יארן, ביי פסח שטייט דאך א בן שנה, ביי א חטאת אויך א בן שנה, און איצטריך קרא דארף איך האבן דעם בה צו זאגן אז עבודה פסל'ט נישט. להנך קדשים דפסלי בהו שנים, די קדשים וואס די יארן טוען פסל'ן, ווי ס'האט א באגרעניצטע צייט פון יארן, וואלט איך געוואלט מיינען די קדשים זאל איך אפלערנען א קל וחומר פון עבודה פון עגלה, מה דאך עגלה וואס מום פסל'ט נישט. איז עבודה פסל'ט, די קדשים וואס מום פסל'ט איז אוודאי און אוודאי מען ארבעט מיט זיי זאל עס ווערן פסול, און אויף דעם קומט מען זאגן דער בה אשר לא עובד בה, נאר ביי דער עגלה ערופה טוט פסל'ען די עבודה, אבער ביי אנדערע קדשים נישט, אבער פרה בין איך נישט ממעט, פרה אדומה. פרעגט די גמרא, וקדשים דלא פסלה בהו עבודה מהכא נפקא, די זאך אז ביי קדשים טוט נישט פסל'ן די ארבעט לערנסטו אפ פון דעם בה, מהתם נפקא, איך האב דאך א צווייטע פסוק, שטייט אין פסוק עורת, עורת טייטשט דאך רש"י אין חומש, דאס איז א שם דבר, בלינדקייט.

זאגן מיר אזוי, אלה אי אתה מקריב, ווען ס'האט א מום קאנסטו נישט מקריב זיין, אבל אתה מקריב קדשים שנעבדה בהן עבודה, די קדשים האט מען מיט זיי געארבעט, מעג מען יא, איז אויב אזוי דארף איך דאך נישט, וואס זשע קומט מיר צו זאגן דער בה וואס שטייט ביי עגלה אשר לא עובד בה, זאל איך שוין טייטשן, נאר בה, נאר ביי עגלה טוט פסל'ן די עבודה, אבער נישט ביי פרה אדומה. זאגט די גמרא, ניין, איך דארף עס האבן טאקע, דעם בה דארף איך האבן אויף אנדערע קדשים וואס פסל'ט נישט די עבודה, איצטריך סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען אז דאס וואס מיר האבן געזאגט אלה, אלה אי אתה מקריב אבל אתה מקריב קדשים שנעבדה בהן עבודה, וואלט איך געוואלט מיינען הני מילי היכא דעבד בהן עבודת היתר, ער האט געארבעט, די עצם ארבעט איז א היתר'דיגע. ריכטיג, די ארבעט איז אסור מכח דעם מ'טאר נישט ארבעטן מיט קדשים, אבער קיין אנדער איסור איז נישט דא. יא יא. אבל אויף באלד טוט מען רעדן וועגן בחי' חו, אבל עבודת איסור, אז ער האט געארבעט מיט די קדשים אין שבת, אדער ס'איז געוועזן כלאים שור וחמור. אימא וואלט איך געוואלט מיינען ליתסרו אז ס'זאל זיין גע'פסל'ט פאר א קרבן. צריכא, דארף איך האבן צוויי פסוקים, איין פסוק האב איך אז מ'האט געטון מיט דעם עבודת היתר, און איין פסוק עבודת איסור. עבודת איסור הייסט אז דער איסור איז אין דער עבודה, מ'רעדט דא נישט דער איסור וואס קומט מכח קדשים. פרעגט די גמרא, איך האב דאך נאך א פסוק, והא נמי מהכא נפקא, איך האב א צווייטן פסוק, שטייט אין פסוק, ומיד בן נכר, פון א פרעמדן, פון א גוי לא תקריבו את לחם אלקיכם, מכל אלה, אלה אי אתה מקריב, די קענסטו נישט מקריב זיין, אבל אתה מקריב קדשים שנעבדה בהן עבודה, האב איך דאך שוין צוויי פסוקים, איין פסוק האב איך אויף וועלכן אויף עבודת היתר, און איין פסוק האב איך אויף עבודת איסור, איז דאך מיר שוין אלץ איבריג דאס וואס שטייט ביי עגלה בה. זאגט די גמרא, איצטריך אויף דעם דריטן פסוק, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען, הני מילי, ווען זאגן מיר אז ס'ווערט נישט גע'פסל'ט אויב מען טוט אן עבודה מיט א בהמה פון קדשים? היכא דעבד בהן כשהן חול, אז מען האט איידער מען האט מקדיש געווען האט מען מיט דעם אויך געארבעט. אבל עבד בהן כשהן קדשים האט מיט דעם געארבעט ווען ס'איז קדשים. אימא ליתסר האב איך געוואלט מיינען ס'איז אסור. צריכא דארף איך האבן א באזונדער פסוק אז מ'האט געארבעט מיט א בהמה ווען זי איז קדשים ווערט זי נישט גע'אסר'ט. גופא עבד בו, איי וועט ער פרעגן זאל איך דארפן האבן צוויי באזונדערע פסוקים, איין פסוק זאל איך דארפן האבן ווען ס'איז קדשים עבודת היתר און איין פסוק עבודת איסור, אבער די טייטש איז אזוי ע סיי ווי אויב מען האט עס שוין מקדיש געווען איז דאך שטענדיג א עבודת איסור, ווייל מיט קדשים טאר מען דאך נישט ארבעטן. גופא האט מען פריער געלערנט אמר רב יודא אמר רב, רב יודא האט געזאגט פאר רב'ן, הניח עליה ער האט ארויפגעלייגט אויף די פרה אדומה עודה של שקין א פעקל מיט זעק פסולה איז זי גע'פסל'ט. כאטש אין פסוק שטייט אשר לא עלה עליה עול, ס'זאל נישט ארויפקומען א יאך, דאס איז דאך נישט קיין יאך, דאך איז זי געפסלט ובעגלה, און ביי עגלה ערופה ווערט זי געפסלט, ווען איך לייג ארויף די פעקל זעק ווערט זי נאך נישט געפסלט עד שתמשוך, ביז וועט עס אביסל וואקן שלעפן דאס, זאגט די גמרא מיתיבי כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, עול. ביי פרה אדומה שטייט עול, אין לי ווייס איך נישט, אלא עול, שטייט אשר לא עלה עליה עול. שאר עבודות מנין, וואנען ווייס איך אז ביי פרה אדומה אנדערע ארבעטן טוט ער אויך פסל'ען, אמרת קל וחומר, זאג א קל וחומר, מה דאך עגלה שאין מום פוסל בה, ביי עגלה ערופה טוט א מום נישט פסל'ען, איז דאך דאס לייכטער ווי פרה אדומה, ווייל ביי פרה אדומה טוט דאך א מום יא פסל'ען, דאך זע איך ביי דער עגלה שאר עבודות פוסלות בה, ווייל עס שטייט דאך בפירוש ביי דער עגלה אשר לא עובד בה פרה, וואס פרה איז דאך הארבער שמום פוסל בה, א מום פסל'ט ביי פרה אדומה, אינו דין איז אוודאי און אוודאי ששאר עבודות פוסלין בה. ואם נפשך לומר, אויב דו קאנסט אפפרעגן דעם קל וחומר, זאג איך דיר, האב איך א גזירה שווה, נאמר כאן עול, ונאמר להלן עול, ביי פרה אדומה שטייט עול, און ביי עגלה ערופה שטייט עול, מה להלן אזוי ווי ביי עגלה ערופה, שאר עבודות פוסלות בה, אנדערע עבודות טוען פסל'ען, אזוי אף כאן אזוי ביי פרה אדומה שאר עבודת פוסלות. פרעגט די גמרא מאי אם נפשך לומר, וואס האב איך געקאנט אפפרעגן דעם קל וחומר וואס דער תנא גייט און ברענגט מיר א גזירה שווה, וכי תימא דו וועסט זאגן איכא למיפרך, איך קען נישט אפלערנען א חומרא פון עגלה אויף פרה, איך וועל זאגן מה לעגלה, ווייסטו פארוואס ס'איז דא א דין ביי עגלה ערופה אז עבודה טוט פסל'ען, ווייל דו האסט דארט נאך א חומרא, שכן שנים פוסלות בה, דארט טוט פסל'ן שנים, און ביי א פרה טוט דאך נישט פסל'ן קיין שנים, ממילא וועל איך אויך זאגן עבודה פסל'ט נישט. אי נמי, אדער כ'קען אפפרעגן דעם קל וחומר? קדשים יוכיחו, קדשים וועלן באווייזן, שמום פוסל בהן, א מום פסל'ט, ואין עבודה פוסלת בהן. דו ווילסט דאך מאכן א קל וחומר ווייל א מום פסל'ט ביי פרה. איז אוודאי און אוודאי זאל פסל'ען עבודה? ניין, גיב א קוק ביי קדשים מום פסל'ט און עבודה ניט. איז אויב דו זאגסט אזוי, נאמר כאן עול ונאמר להלן עול, ביי פרה אדומה שטייט עול און ביי עגלה ערופה שטייט עול, מה להלן אזוי ווי ביי עגלה שאר עבודות, אף כאן שאר עבודות. און אויב אזוי ביז דאהער איז די ברייתא. יעצט גיי איך פרעגן הייבט זיך אן די קשיא, קומט זיך דא אויס פון וואנעט ווייס איך דעם גאנצן דין אז שאר עבודות ביי פרה אדומה פסל'ט איז פון עגלה ערופה, דארף דאך פרה אדומה האבן דעם זעלבן דין ווי עגלה ערופה, און פריער האבן מיר דאך געלערנט אין דער ברייתא, ביי פרה אדומה ווען פסל'ט עס, אזוי ווי מען לייגט אוועק די זעק, און ביי א עגלה ווען פסל'ט עס, ווי מען שלעפט עס, פרעג איך דיר די קשיא, וממקום שבאתה, פון דעם ארט וואס דו לערנסט אפ פרה, איז דאך פון עגלה ערופה, זאל עס האבן דעם זעלבן דין ווי דארט, מה להלן עד שתמשך, ביי עגלה האסטו דאך געזאגט מ'האט ארויפגעלייגט אויף איר זעק, איז נאך נישט קיין ארבעט, קיין עול איז דאך עס נישט, קיין געשפאן איז דאך עס נישט, נאר עד שתמשך, אף כאן, די זעלבע זאך ביי פרה עד שתמשך, איך קען דאך נישט זאגן אז דער תלמיד זאל זיין בעסער ווי דער מלמד, איך לערן עס אפ פון דארטן, זאל דא זיין. ענטפערט די גמרא, תנאי היא, אין די זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, אנדערע לערנען אפ פרה פון די עגלה, לויט זיי טאקע וועט ביי ביידע זיין די זעלבע דין עד שתמשוך, און אנדערע זאגן אז ביי עגלה אליין האבן זיי א פסוק אז מען טאר נישט ארבעטן. איכא דמייתי לה מעגלה, אנדערע לערנען אפ פרה אדומה פון עגלה, אזוי ביי עגלה טאר מען נישט שאר עבודות טוט פסל'ען אזוי פרה, איכא דמייתי לה מגופה דפרה, דתניא מיר האבן געלערנט עול, ביי פרה אדומה שטייט אשר לא עול, אין לי ווייס איך נישט אלא עול, אז מען טוט איינשפאנען עס גייט ארויף א יאך, ווערט גע'פסל'ט די פרה אדומה, שאר עבודות מנין, פון וואנעט ווייס איך אנדערע עבודות? תלמוד לומר אשר לא עלה עליה עול מכל מקום, שטייט מיר אשר לא עלה, איידער נאך איך האב דעם עול ווערט שוין דערמאנט אשר לא עלה, ס'טאר גארנישט ניט אויף דעם ארויפגיין, איך דרשן אשר לא עלה עליה.

אשר לא עלה עול עליה ביי פרה אדומה, אבער אין פסוק שטייט אשר לא עלה עליה, טייטש איך אשר לא עלה עליה, ס'טאר גארנישט נישט ארויפגיין, איי וואס זשע שטייט מיר דערביי נאך עול? אויב איך זאג מען טאר קיין זאך נישט ארויפלייגן. אם כן מה תלמוד לומר עול איך טוה דאך טייטשן אשר לא עלה עליה ס'זאל גארנישט נישט ארויפגיין עול פוסל בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה עול פסל'ט סיי בשעת צו איך וויל ארבעטן צו איך וויל נישט ארבעטן איך האב עס ארויפגעלייגט דעם עול נישט ווייל איך וויל די בהמה זאל עס טראגן איך האב עס נישט ווי צו האלטן איך וויל פארלייכטערן די האנט. טוט עס עול פסל'ן. שאר עבודות ווען מ'האט ארויפגעלייגט לאמיר זאגן עודה של שקין אין פוסלות טוט נישט פסל'ן אלא בשעת עבודה ווען ער דארף עס האבן עס דארט אוועקצולייגן, ווי איז אבער ער האט אוועקגעלייגט די זעק נישט זאל עס טראגן נאר עס איז שווער צו האלטן האט ער עס אוועקגעלייגט דעמאלט וויל די זעק נישט פסל'ן. ווען זאגן מיר די זעק וואס ער לייגט אוועק פסל'ען ער האט עס אוועק געלייגט די בהמה זאל עס פירן איז אפילו איידער די בהמה האט עס געפירט טוט עס אויכעט פסל'ן. פרעגט די גמרא ואימא לאמיר זאגן אזוי אשר לא עלה עליה טייטש די דאך אז מען מיינט אלעס כלל דאס איז א כלל עול איז פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, דעריבער זאל איך זאגן עול אין מידי אחרינא לא, נאר עול טאר נישט זיין, אבער אנדערע זאכן מעגן יא זיין, ווייל כלל פרט איז דאך אין בכלל אלא מה שבפרט, ענטפערט די גמרא, אשר, שטייט נאר דארט אשר, ריבויא הוא, אומעדום וואו שטייט אשר, דארט טו איך עס נישט משפט'ן מיט א כלל ופרט, נאר ס'איז מרבה. ותניא נמי גבי עגלה כהאי גוונא, ביי עגלה ערופה האט מען אויך דאס געלערנט, עול, אין לי ווייס איך נישט אלא עול, אז א יאך טוט ער פסל'ן, ביי דער עגלה שטייט דאך אשר לא עלה עליה עול, שאר עבודות מנין. תלמוד לומר שטייט אין פסוק אשר לא עובד בה, מען האט נישט געארבעט מכל מקום, אם כן אויב איך זאג אז א יעדער ארבעט טוט פסל'ן די עגלה, מה תלמוד לומר עול, זאג מיר אויך עול פוסל פסל'ט בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה, צו ער האט געהאט כוונה זאל ארבעטן צו נישט. שאר עבודות, דאס וואס איז נישט קיין עול, אין פוסלות אלא בשעת עבודה. פרעגט די גמרא ואימא, לאמיר זאגן, אשר לא עובד בה כלל, עול פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, עול אין מידי אחרינא לא, ענטפערט די גמרא, אשר ריבויא, אשר קומט מרבה זיין. אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט, בעאי מיניה מרבי יוחנן, מען האט געפרעגט פון רבי יוחנן, משיכת עול בכמה, מיר האבן דאך פריער געזאגט ביי דער עגלה, פון דעם ארויף לייגן אליין ווערט עס נישט גע'פסל'ט, דווקא ימשך זאל אביסל וואקן, וויפיל זאל זיי וואקן, אמר ליה האט ער אים געזאגט כמלא עול, ווי גרויס די יוק איז. איבעיא להו האבן די בני ישיבה געפרעגט לארכו די לענג פון דעם יוק או דלמא לרחבו די ברייט אמר להו האט צו זיי געזאגט ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה דער נאמען פון דעם איז געווען רבי יעקב לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יוחנן מיר איז געווארן ערקלערט פון רבי יוחנן משיכת עול לרחבו. צו דער ברייט, וויפיל איז דאס א טפח? אויב זי האט נאר געוואגט די עגלה מיט א משא איין טפח, ווערט זי שוין געפסל'ט, נאר די גראבקייט פון די עול איז א טפח. פרעגט די גמרא, ולימא טפח? וואס דארפן מיר דערציילן אז עס זאל זיין ווי כמלא עול, און איך וועל נישט וויסן, און מען וועט מיר דארפן זאגן טפח, זאל איך גלייך זאגן טפח, הא קא משמע לן דאס גייט ער מיר דערציילן, שיעורא דעול טפח הוי, די שיעור פון עול איז א טפח, למאי נפקא מינה, למקח וממכר, אז איינער זאגט דעם צווייטן אז פארקויף מיר א עול, קען מוז ער אים געבן אז עס זאל זיין דיק א טפח. אמר רבי יוחנן בן שאול מפני מה אמרה תורה, פארוואס האט די תורה געזאגט הביא עגלה בנחל, מען זאל ברענגען די עגלה ערופה בנחל, נחל און מען טייטשט דאך נחל איתן אויף אזא איין ארט ווי ס'איז דארט נישט געווארן באארבעט, כ'האב געזען דער עיון יעקב, איינער פון די מפרשים אויפן עין יעקב זאגט אזוי. נאכדעם ווי דער תרגום, מיר האבן דאך פריער דערמאנט דעם תרגום יונתן בן עזיאל, וואס ער זאגט אז נאכדעם וואס מען האקט אפ דעם קאפ פון דער עגלה ערופה, ווערט אויף דעם ארט ווערים, און די ווערים טוען קריכן, און זיי קריכן ארויף אויף דעם מענטש וואס ליגט דער רוצח. זאגט ער, איז דאך בעסער, ווי ווערט גיכער ווערים? אויף אזא איין ארט וואו ס'איז נאסע באדן, צו וואו ס'איז טריקענע באדנס? איתן איז דאך טריקענע, צו וואס זאל מען נעמען א עגלה? א פרה? וועט גיכער ווערן ווערים ווי א עגלה, איז ענטפערט די גמרא אויף דעם, א פרה איז דאך מער אין זיך, יא מער אין אויב איז דא די פייכטקייט, אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבישטער האט געזאגט, יבוא דבר זאל קומען א זאך, שלא עשה פירות, דער עגל האט נישט געהאט קיין קינדער, ויערף, מען זאל אים אפהאקן די קאפ, במקום שאין עושה פירות, אויף א ארט וואו עס וואקסט נישט קיין פירות, ווייל נחל איתן מיינט מען דאך מען האט דארט נישט קיינמאל נישט געארבעט, ויכפר און עס זאל מכפר זיין על מי שלא הניחו לעשות פירות, אויף דעם וואס מען האט אים נישט געלאזט מאכן קיין פירות, מען האט אים געהארגעט, פרעגט די גמרא מאי פירות אילימא פריה ורביה, ער קען נישט מער האבן די קינדער אלא מעתה אויב אזוי אזקן ואסריס הכי נמי דלא ערפינן אויף א זקן א סריס וועל איך נישט ברענגען די עגלה ערופה אלא זאגט די גמרא פירות מיינט מען מצוות איז דער מהרש"א דא זאגט אזוי וואס איז די תירוץ אין גמרא אה וואס עפעס קומט איהם אויס אויף פירות זאגט ער אזוי ווי דער רמב"ם זאגט אין מורה נבוכים אז דער גאנצער ענין פון די עגלה ערופה דער ענין פון מדידה, ס'איז געווען, געוואלד, מ'האט געדארפן אראפברענגען פון לשכת הגזית צו דריי מענטשן, צו פינף, צו לויט רב לעזער האט מען געדארפן אראפברענגען די גאנצע סנהדרין, מיט דעם מלך, מיט דעם כהן, און מ'זאל מעסטן די שטאט, און נאכדעם מ'האט שוין געפינען די שטאט, דארף מען ארויסגעבן די גאנצע בית דין פון דער שטאט מיט אלע זקנים, מיט דעם אלעמען, איז דער רמב"ם זאגט דער טעם פון דעם, כדי די זאך וועט ווערן אזוי מפורסם אז מ'האט געפינען א חלל, וועט מען גיכער אויסגעפינען ווער דער מערדער איז, איז דא אויך די זעלבע זאך אז מ'טוט עס אויף אזיין זאך במקום שאין עושה פירות און דער און אזוי ווייטער, וועט דאס מער אויף ווי מ'זאגט מאכן א רושם אז אויב מ'זאל גיכער געפינען דעם רוצח. רשי, אין דער משנה האבן מיר געלערנט ומורידין אותה אז די עגלה טוט מען אראפנידערן אל נחל איתן, איתן, דאס ווארט איתן כמשמעו ווי די איינפאכע טייטש פון דעם קשה, דער נחל זאל זיין קשה, הארט, אויף דעם ארט זאל נישט זיין איבערגעאקערט קיינמאל.

זע איך דאך אז איתן דאס א סלע, און סלע איז דאך הארט. ואומר, נאך שטייט א פסוק, שמעו הרים, הערט בערג, את ריב השם, וואס דער אייבישטער האט צו אייך טענות, והאתנים מוסדי ארץ, איז מוסדי ארץ די יסודות פון דער וועלט, איז די בערגער האבן דאך אין זיך שטיינער, איז רוף איך דא אן די בערגער מיט דעם ווארט אתנים, איז א ראיה אז איתן איז די טייטש שטארק. אחרים אומרים, אנדערע זאגן, מנין לאיתן שהוא ישן, איתן איז די טייטש אז די ערד איז אלט, דאס הייסט ס'איז נישט געווארן געברענגט קיין ערד פון קיין צווייטן ארט, בשעת מען טוט אקערן טוט מען דאך ווי מען זאגט איבערווארפן די ערד פון ארט אויף ארט, פון וואנען ווייס איך אז דאס איז די ערד וואס איז אזוי אויך געוועזן, שנאמר שטייט אין פסוק גוי איתן הוא, ס'איז א שטארקע פאלק, גוי מעולם הוא. פון אלעמאל הייסט דאך דאס אז דאס איז ישן אז די זעלבע ערד איז דא אלעמאל געוועזן. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ועורפין אותה, מען טוט אפהאקן דעם קאפ בקופיץ מיט אזיין גרויסע מעסער מאחוריה פון בעק. מאי טעמא? וואנען ווייס איך דאס אז מען האקט אפ מאחוריה, שטייט טאקע בפירוש וערפו, אבער ווער זאגט אז דאס איז פון בעק?

און מען לעבט, מען טאר דארט נישט ארבעטן, דארט גראבן טאר מען נישט אויף דעם ארט. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט ביי דער עגלה ערופה שטייט, אשר לא יעבד בו, ס'זאל דארט נישט ווערן געארבעט, ולא יזרע. לשעבר דברי רבי יאשיה, רבי יאשיה זאגט, אשר לא יעבד איז די טייטש, ס'איז דארט נאך נישט געווארן געארבעט. לא יזרע ס'איז דארט נאך נישט געווארן פארזייט, ווייל דאס ווארט אשר איז נישט קיין ציווי, נאר דאס גייט ארויף אז ביז יעצט איז דארט נישט געווארן געארבעט. רבי יונתן אומר, רבי יונתן זאגט, להבא. רבי יונתן זאגט. אז דאס וואס שטייט לא יעבד ולא יזרע מיינט מען אז נאכדעם אויך ווען מען האקט דארט אפ דעם קאפ פון די עגלה טאר מען דארטן נישט ארבעטן. אמר רבא, צוגעשטעלט אין מסורת הש"ס, האט רבא געזאגט ס'איז א חילוק ווען עס שטייט אין גמרא רבא אמר איז די טייטש ער קריגט אויף דעם וואס מ'האט פריער געזאגט, אבער דא זאגט דאך קיינער גארנישט נישט פריער. דעריבער איז בעסער אמר רבא האט רבא געזאגט להבא דכולי עלמא לא פליגי אז שפעטער טאר מען דארט נישט ארבעטן און נישטא קיין מחלוקת דכתיב ווייל עס שטייט דאך ולא יזרע און אויב עס שטייט ולא יזרע און ביי ולא יזרע ווערט נישט דערמאנט דער אשר ואשר לא יזרע נאר לא יזרע איז דער טייטש מען זאל דארטן נישט פארזייען. כי פליגי איז האלטן אלע אז מען טאר דארט שפעטער נישט ארבעטן? כי פליגי די מחלוקת איז לשעבר צו עס דארף זיין אזאן ארט וואס מ'האט דארט קיינמאל נישט געארבעט קיינמאל נישט געגראבן די ערד ר' יאשיה סבר ר' יאשיה לערנט מי כתיב שטייט דען אין פסוק ולא יעובד? און ווי דער ב"ח שטעלט צו אשר לא יעבד כתיב, עס שטייט דאך אשר, און דאס ווארט אשר איז נישט קיין ציווי, ווען זאל מען ניט שטיין דער אשר, וואלט איך געטייטשט ולא יעבד בו אז להבא זאל מען דארטן נישט ארבעטן, אבער עס שטייט דאך אשר לא יעבד, איז דער טייטש פריער האט מען אויף דעם ארט נישט געארבעט, ורבי יונתן, רבי יונתן זאגט, אויב דער פסוק זאל מיינען לשעבר, וואלט געדארפן שטיין לא נעבד, מי כתיב שטייט אין אשר לא נעבד, ס'איז דארט נישט געווארן געארבעט, דעריבער טייטשט רבי יונתן אז דאס גייט ארויף אויף להבא, אז מ'טאר שפעטער דארטן נישט ארבעטן, אבער ס'קען זיין א ארט ווי מ'האט דארט געארבעט. ורבי יאשיה זאגט, כאטש עס שטייט נישט. אשר לא נעבד, אבער אשר שטייט אשר, און אשר איז נישט קיין ציווי, לשעבר משמע, ווייזט אויס מ'האט פריער אויף דעם ארט אויכעט נישט געארבעט. ורבי יונתן זאגט אין אמת'ן מיינט ער צו זאגן לעתיד זאל מען נישט ארבעטן. איי וואס שטייט מיר דער אשר? אשר ריבויא הוא, דער אשר גייט מיר מרבה זיין אז מען טאר דארטן נישט טאן אנדערע מלאכות אויכעט. ווען איך זאל נישט האבן דעם אשר וואלט איך געזאגט לא יעבד איז א כלל, און וואס שטייט שפעטער ולא יזרע איז א פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, זריעה אין מידי אחרינא לא, גייט מיר דער אשר מרבה זיין אז אלע זאכן נישט בלויז זריעה יעדע מלאכה וואס איז בגופה של קרקע איז אסור. רש"י. אין דער משנה האט מען געלערנט ומותר לסרוק שם פשתן, מען מעג דארט אויף דעם ארט ווי מען האט אפגעהאקט די עגלה די קאפ מעג מען דארט קעמען פלאקס, ולנקר שם אבנים, איך וויל דארט ארומהאקן די שפיצן פון די שטיינער מעג איך אויך אויף דעם ארט. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, אין פסוק שטייט אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וואס דארט וועט נישט ווערן געארבעט און מען טאר נישט פארזייען, וואס דארף מען שטיין צוויי זאכן, זאל מען נאר שטיין לא יזרע, נאר אויב זאל מען נאר שטיין לא יזרע, אין לי ווייס איך נישט אלא זריעה, ווייס איך אז מען טאר אויף דעם ארט נישט פארזייען. שאר עבודות מנין, אנדערע ארבעטן איז אסור אויף דעם ארט מנין ווייס איך, תלמוד לומר שטייט אין פסוק אשר לא יעבד בו מכל מקום אז קיין זאך טאר מען דארט נישט ארבעטן, אם כן אויב איך האב שוין דעם לא יעבד ווייס איך דאך שוין אז נישט בלויז ארבעטן, נישט בלויז זייען, נאר יעדער ארבעט טאר מען נישט, מה תלמוד לומר ולא יזרע, איז דאך מיר איבריג דער ולא יזרע. לומר לך דיר צו זאָגן, דאָס איז אַזאַ אין גדר ווי דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. יזרע דאָך געווען אין כלל פון לא יעבד, פאַרוואָס איז דאָס אַרויסגעגאַנגען צו זאָגן דיר? לומר לך, מה זריעה מיוחדת שהיא בגופה של קרקע, ווען איך פארזעה טו איך דאך א ארבעט אין דער ערד אליין. אף כל דאס וואס איך האב געזאגט לא יעבד, מיינט מען וועלכע ארבעט? שהיא בכל שהיא בגופה של קרקע, אז ס'איז אין דער גוף אין דער ערד. יצא סריקת פשתן, קעמען פלאקס. אויף דעם ארט, וניקור אבנים, כ'וויל דארט אפהאקן די שפיצן פון די שטיינער, דאס רופט זיך אן מסתת, שאינו בגופה של קרקע, וואס דאס איז נישט בגופה של קרקע, מעג מען. פרעגט די גמרא, ואימא לאמער זאגן, אשר לא יעבד בו, דאס איז כלל, א כלל, ולא יזרע איז פרט, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, דעריבער זאל מען זאגן זריעה אין, נאר פארזעהן טאר מען נישט, מידי אחרינא לא, אנדערע זאכן מעג מען יא, אקערן מעג מען יא, ענטפערט די גמרא, אשר ריבויא הוא שטייט מיר אשר, קומט מיר דער אשר זאגן, מרבה זיין אלע עבודות, כדי איך זאל עס נישט דרש'ענען, בכלל ופרט. אין דער משנה האבן מיר געלערנט זקני העיר רוחצין ידיהם כו'. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק וכל זקני העיר ההיא, די אלע אלטע לייט פון דער שטאט הקרובים אל החלל, וואס זענען נאנט, די שטאט איז נאנט צו דעם ארט וואו מען האט געפונען דעם געהארגעטן, ירחצו את ידיהם, זאלן וואשן זייערע הענט, על העגלה הערופה בנחל. שאין תלמוד לומר הערופה, ס'דארף ניט שטיין ס'ווארט הערופה, ס'האט געזאלט נאר שטיין ירחצו את ידיהם על העגלה. מה תלמוד לומר הערופה, וואס שטייט מיר הערופה? על מקום עריפתה של עגלה, של עגלה, מען זאל זיך וואשן אויף דעם ארט וואו עס איז געווארן אפגעהאקט, ואמרו שטייט ווייטער אין פסוק זיי זאלן זאגן, ידינו לא שפכו את הדם הזה, אונזערע הענט האט נישט פארגאסן די בלוט, ועינינו לא ראו, און מיר האבן נישט געזען. וכי על ליבנו עלתה האבן מיר דען געטראכט שבית דין שופכי דמים אז די בית דין איז שופך דם? אלא דאס וואס זיי זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה מיינט מען לא בא לידינו ער איז נישט געקומען אין אונזער האנט ופטרנוהו מיר האבן אים אוועקגעשיקט בלא מזונות אן שפייז ממילא ער איז געווען הונגעריג אויפן וועג, האט ער געוואלט נעמען די שפייז ביי א צווייטן אויפן וועג און יענער האט אים געהארגעט. ולא ראינוהו, מיר האבן אים נישט געזען, והנחנוהו, מיר האבן אים אפגעלאזט, בלא לוויה, מען זאל אים נישט באגלייטן. תניא, מיר האבן געלערנט, היה ר' מאיר אומר, ר' מאיר האט געזאגט, כופין ללוויה, פון דעם אויך וואס מיר זעען אז זיי זאגן ידינו לא שפכו, הייסט דאס ווייל זיי האבן נישט זיי האבן נישט געטון מיט דעם ק, זיי האבן נישט געזען זאלן אים באגלייטן, ווייזט דאך אויס פון דעם אז אויב מען באגלייט דעם טוט דאס אויסמיידן שפיכות דמים, טוט מען צווינגען ללוויה. ששכר הלוויה אין לה שיעור, דער שכר וואס מען טוט באגלייטן דעם מענטש, דאס האט נישט קיין שיעור, איז דער מהרש"א דא מסביר, ס'איז דאך אויסגערעכנט אלו דברים שאין להם שיעור, ווערט דארט נישט דערמאנט לוויה, ווייל דארטן מיינט מען אלו דברים שאין להם שיעור, רעדט מען דארטן נישט פון שכר, נאר דארט רעדט מען פון דעם קיום המצוה. די וביכורים וראיון און גמילות חסדים, און דא רעדט מען וועגן דעם שכר, אז דער שכר האט נישט קיין שיעור, אבער די מצוה אליין האט יא א שיעור, די גמרא זאגט ווייטער, וויפיל איז די שיעור לוויה? נו, די מהרש"א פרעגט, מיר האבן דאך א כלל, כל מצוות עשה שמתן תורה מתן שכרה בצידה, אויף דעם טוט מען נישט צווינגען, אויף כיבוד אב ואם טוט מען נישט צווינגען, פארוואס אויף לוויה טוט מען יא צווינגען? זאגט די מהרש"א, ווייל דאס איז נישט מפורש אין דער תורה, נישט אלע ווייסן אז דער שכר איז אין לה שיעור, דעריבער טוט מען צווינגען. שנאמר שטייט אין פסוק ויראו השומרים איש זיי האבן געזען איש יוצא מן העיר, זיי האבן געזען א מענטש גייט ארויס פון שטאט, ויאמרו לו האבן זיי געזאגט צו אים הראנו נא ווייז אונז את מבוא העיר ווי מען קומט אריין אין דער שטאט ועשינו עמך חסד. מיר ווילן טון מיט דיר גוטס. וכתיב ווי שטייט ויראם ער האט זיי געוויזן את מבוא העיר איז רש"י זאגט דארטן אין שופטים זאגט דארט רש"י אין תנך שופטים אז דער אריינגאנג פון דער שטאט איז געוועזן דורך א בוים אזוי איז געווען ארום דער שטאט איז דארט געווען בערגער מיט וואסער און מען האט נישט געקאנט אריינגיין נאר עס איז דארט געווען א בוים וואס דער בוים האט געהייסן לוז און דורך דעם בוים איז מען אריין געגאנגען, און מען האט נישט געוויסט וויאזוי מען גייט אריין, איז לכאורה ווי זעהט מען דא דעם ענין פון לוויה, וואס איז די ראיה פון דעם מענטש, ער האט זיי דאך נישט באגלייט, ער האט זיי דאך נאר געוויזן ווי מען קומט אריין אין די שטאט, איז זאגט אויף דעם דער מהרש"א אז דער עיקר ענין פון לוויה איז מען זאל אים ווייזן דעם וועג ווי ער זאל גיין אן א מכשול, איז דא דאך געווען די זעלבע זאך וואס ער האט זיי געוויזן די שטאט ווי מען קומט אריין אין דער שטאט. ומה חסד עשו עמו, וועלכע גוטס האבן זיי געטון מיט אים, שכל אותה העיר הרגו לפי חרב, די גאנצע שטאט האבן זיי דערהרגעט לפי חרב, ואותו האיש ומשפחתו, און דער מענטש און זיין משפחה, שלחו האבן זיי אוועקגעשיקט. דא איז דא א שטארקע קשיא, דאס שטייט דאך בפירוש אין תנך אז מען האט איהם אוועקגעשיקט מען האט איהם באפרייט, וואס זשע פרעגט די גמרא און די גמרא ענטפערט א תירוץ א זאך וואס ווערט דארט דערמאנט בפירוש, זאגט דער מהרש"א אויף דעם אז די גמרא פרעגט אזוין שאלה, מיר האבן דאך דא געזאגט אז דאס האט נישט קיין שיעור, מיט וואס איז דאס געוועזן מער ווי וואס ס'איז געווען ביי רחבן, ביי רחבן שטייט דאך אויכעט דערמאנט. אַז מ'האָט איר געראַטעװעט. איכ ברענג אײַכ אַראָפּ דעמ פּסוק, ואותו האיש ומשפּחתו שלחו. בײַ רחבנ האָט מענ אויכ געראַטעװעט משפּחת בית אביה, אָבער דאָ האָט מענ געראַטעװעט די גאַנצע משפּחה מיט אימ אויכעט. שטייט אינ פּסוק, וילך האיש, דער מענטש, װאָס האָט זיי געוויזנ דעמ מבוא העיר, איז געגאַנגענ, ארץ החתים, ויבן עיר האט ער געבויט א שטאט, ויקרא שמה לוז, ער האט גערופן דער נאמען פון דער שטאט לוז, הוא שמה, דאס איז איר נאמען עד היום הזה, ביזן היינטיגן טאג. תניא, מיר האבן געלערנט, היא לוז שצובעין בה תכלת, דאס איז די שטאט לוז וואס מען דארטן נאר פארנעמט מען זיך צו פארבן תכלת. היא לוז, די שטאט עקזיסטירט נאך. שבא סנחריב ולא בלבלה, סנחריב האט זיך צומישט די וועלט, פארטריבן מענטשן פון ארט צו ארט, אבער די שטאט נישט. נבוכדנצר ולא החריבה, נבוכדנצר האט נישט געמאכט חרוב די שטאט. דאס איז די טייטש עד היום הזה אז די שטאט איז געבליבן. ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה, דער מלאך המוות האט אויך נישט קיין רעכט ער זאל דורכגיין אין דער שטאט. פון וואנעט די ראיה? בשלמא די פריערדיגע זאכן די ראיה שטייט עד היום הזה, פון וואנעט די ראיה אף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה? זאגט אויף דעם דער מהרש"א. ווייל אין פשטות טייטשט זיך וילך האיש ארץ החיתים אז ער איז געווען פון די בני חת, ער איז געגאנגען האבן מיר די בני חת, חיתים איז פון חת, אבער די אידן האבן דאך איינגענומען די אלע זיבן פעלקער, און די חת איז דאך איינס פון די זיבן פעלקער, דעריבער טייטשט די גמרא ארץ החיתים א ארץ החיתים פון לשון ארץ החיים. חיטים איז אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען חיותו, נאך זאגט דער מהרש"א אז החיטים איז א צוזאמשטעל פון די ווערטער המת, דער וואס איז ראוי צו שטארבן, חי איז געבליבן לעבן, ס'איז שוין געקומען די צייט דער מענטש זאל שטארבן, איז ער דאך געבליבן לעבן, ווייל דארט לעבט מען אלעמאל און דער מלאך המוות קומט דארט נישט אריין, איי זאלן אנדערע מענטשן דארט אהינגיין וועלן זיי ווערן געראטעוועט, איז דאך שוין דא די אין סוכה איז דאך דא די מעשה וואס שלמה המלך האט געזען די מלאך המוות ווערט טרויעריג האט ער אים געפרעגט וואס ביסטו טרויעריג האט ער אים געזאגט ווייל מען וויל פון מיר צו מען פארלאנגט פון מיר דיינע צוויי סופרים איז געגאנגען שלמה המלך איז דאך געווען קלוג האט ער גענומען די דאך די שעירים דאך די שי"ן דל"ת'ס און ער האט זיי געשיקט אין דער שטאט אז זיי זאלן קומען אין דער שטאט האט ער נישט קיין רעכט אריינצוגיין. איז קומענדיג פאר דער שטאט, דארטן זענען זיי געשטארבן. אויף שפעטער מארגן האט ער אים געטראפן, ער איז זייער פרייליך, פרעגט ער אים וואס ביסטו פרייליך? זאגט ער, זיי האבן געדארפן אומקומען אויף יענעם ארט, און איך האב זיך געזארגט פארוואס זיי געפינען זיך נישט דארטן, האסט דו מיר געהאלפן און האסט זיי דארט געברענגט. דער אויסרוף פון גמרא דארטן, רגליה. דער בארעניש איז דער נאראיוון וועג, ווי עס האט איינער געטייטשט, בדרך שאדם רוצה לילך, א מענטש וויל גיין, ער וויל גארנישט נישט, מוליכים אותו, מען פירט אים ער זאל דארט וועלן גיין. אלא נאר, זקנים שבה, די אלטע לייט פון דער שטאט, בזמן שדעתם קצה עליהם, ס'איז זיי פארמיאוסט דער לעבן, יוצאין חוץ לחומה, גייען זיי ארויס אויסער דער שטאט, והם מתים. והלא דברים קל וחומר, מען קען זיך אפלערנען א קל וחומר, ומה דאך כנעני זה שלא דיבר בפיו, ער האט גארנישט נישט גערעדט מיט זיין מויל, ולא הלך ברגליו, ער איז גארנישט נישט געגאנגען, ווי די גמרא זאגט ווייטער, ער האט זיי נאר געוויזן מיט די פינגער, נישט ער האט גערעדט, נישט ער איז געגאנגען. גרם הצלה לו האט ער גורם געווען אים ראטעווען ולזרעו צו זיינע קינדער עד סוף כל הדורות, ווייל אזוי האט מען דאך פריער געזאגט אז דער מלאך המוות איז דארטן ניט שולט, מי שעושה לוויה ברגליו דער וואס טוט באגלייטן מיט די פיס, על אחת כמה וכמה ווי גרויס איז דער שכר. איז לכאורה האט זיך געדארפן דא אויך שטיין צוויי זאכן, מי שעושה לוויה ברגליו בפיו, אנגעהויבט האב איך אנגעהויבט מיט צוויי זאכן, כנעני זה לא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו, און ענדיגן טו איך ענדיגן מיט איין זאך, זאגט דער מהרשא אויף דעם, ס'דא דריי מדריגות אין לוויה, ס'איז פאראנען מען באגלייט אים, מען זאגט אים מיטן מויל ווי ער זאל גיין, גיי רעכטס, גיי לינקס, דאס איז ריכטיגע לוויה. פארשטייט זיך נאך בעסער איז אז מען טוט אים באגלייטן, ווייל אפילו ווען מען זאגט אים קען ער זיך נאך האבן א טעות. און מען באגלייט אים ביז מען פירט אים ארויס ביז דעם ארט ווי ער קען שוין נישט האבן קיין טעות, דאס איז א גרעסערע בחינה. די שוואכערע זאך פון דעם איז געווען דא אויף ביי דעם מענטש וואס נישט בלויז וואס איז נישט מיטגעגאנגען, נישט בלויז וואס האט נישט געזאגט, נאר הראה באצבעו, דאס איז די טייטש דארטן די קל וחומר, מה דאך כנעני זה שלא דיבר בפיו. און אוואדע און אוואדע לא הלך ברגליו, דאך האט ער אזויפיל פארדינט פון דעם אז זיין גרויסע שכר, מי שעושה לוויה ברגליו מאכט די גרעסטע מאס לוויה וואס קען זיין, על אחת כמה וכמה אז דער שכר איז גרויס. במה הראה להם, מיט וואס האט ער זיי געוויזן? חזקיה אמר חזקיה זאגט בפיו עקם להם, ער האט זיי געזאגט מיט זיין מויל. עקם להם, נישט ווי מען זאגט ער האט זיי געזאגט, נאר ער האט אזוי אויף מיטן מויל האט ער אזוי געגעבן א מאך. ר' יוחנן אמר, ר' יוחנן זאגט, באצבעו הראה להם, פארוואס טאקע לכאורה האט ער זיי נישט געזאגט, ווייל דארטן אין דער שטאט האט מען דאך נישט געטארט זאגן קיין ליגנט, קען זיין האט ער מורא געהאט אז ער וועט זאגן, מען וועט אים פרעגן צי ער האט געזאגט צי נישט, וואס וועט ער זאגן? אבער יעצט אז ער האט זיי נישט געזאגט, ער האט נאר געוויזן מיטן פינגער צו ער האט ווי עס שטייט דא אויבן בפיו עקם להם וועט ער דאך קענען זאגן ער האט נישט געזאגט. תניא כוותיה דרבי יוחנן, מיר האבן געלערנט ווי רבי יוחנן האט געזאגט אז באצבעו הראה להם, האבן מיר געלערנט בשביל שכנעני זה, ווייל דער כנעני, הראה באצבעו האט געוויזן מיט א פינגער, גורם האט ער גורם געווען הצלה, לו ולזרעו עד סוף כל הדורות. אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, כל המהלך בדרך, איינער גייט אויפן וועג, המהלך בדרך, איינער גייט אויפן וועג, ואין לו לוויה, ער האט נישט ווער זאל אים באגלייטן, יעסוק בתורה זאל ער עוסק זיין אין תורה, שנאמר שטייט אין פסוק כי לווית חן, א באהעפטונג פון ליבשאפט הם זיי לראשך צו דיין קאפ, וענקים לגרגרותיך און צו דיין האלז איז דאס ווי ענק, ענק רופט זיך אהן דאס וואס מען טוט אהן ארום דעם האלז. דער מהרש א זאגט דאס לשון וענקים. אז די תורה וועט דיר אזוי היטן ווי בני ענק, ווי דו האסט געהאט מיט דיר גיבורים וואס היטן דיר. ואמר רבי יהושע בן לוי, נאך האט געזאגט רבי יהושע בן לוי, בשביל ארבע פסיעות, צוליב פיר טריט, שלוה פרעה לאברהם, וואס פרעה האט באגלייט צו אברהמען, שנאמר שטייט אין פסוק ויצו עליו פרעה אנשים שטייט מען האט אים באגלייט, נשתעבד האט ער געארבעט בבניו מיט זיינע קינדער ארבע מאות שנה פיר הונדערט יאר, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, וואס איז אברהם אבינו געווען שולדיג ווייל וואס פרעה האט באגלייט, ווייל פרעה האט געטוהן די זאך דעריבער דארף אברהם ליידן. זאגט דער מהרש א, אין אמת'ן איז דאך געווען א גזירה ביי ברית בין הבתרים פון ועבדום וענו אותם, אבער וועלכן לאנד איז נישט געווען באשטימט, און דאס איז בשכר ארבע פסיעות איז געקומען צו פרעה. ברוך השם, מסכת סוטה, דף מ ו, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן, מיט די ווערטער שנאמר ועבדום וענו אותם. אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ן, כל המלוה את חברו ארבע אמות בעיר, דער וואס טוט באגלייטן זיין חבר אין שטאט ווען ער גייט ארויס פון שטאט פיר אמות, אינו ניזוק, ווערט ער נישט געשאדן. לכאורה וואס איז גענוג פיר אמות צו באגלייטן, איז דא אויף דעם די מפרשים רעדן וועגן דעם, אנדערע זאגן ווייל מיט דעם אויך וואס מ'האט אים באגלייט איז די רוצחים זעען ער האט מענטשן וואס ס'קאנען אים ווילן זיי מיט אים נישט אנהייבן, אנדערע זאגן ס'ווערט דאך באשאפן פון יעדע מצוה א מלאך, און דער מלאך וואס איז געווארן באשאפן פון די ד' אמות מ'האט אים באגלייט, דער מלאך טוט אים היטן. רבינא אלויה לרבא בר יצחק, רבינא האט באגלייט רבא בר יצחק ד' אמות בעיר, פיר אמות וואס ער איז ארויסגעגאנגען פון שטאט, מטא לידיה היזיקא, ס'איז געקומען אין די האנט א זאך וואס האט אים געקאנט ברענגען שאדן, ואיתציל, און ער איז געווארן געראטעוועט. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, הרב לתלמיד, דער רבי זאל באגלייטן דעם תלמיד עד עיבורה של עיר. עיבורה של עיר, דאס ווארט עיבור איז פון לשון מעוברת, וואס שטארט ארויס, זיבעציק אמות נאך דער שטאט ווערט אנגערופן עיבורה של עיר. חבר לחבר, איין חבר דעם אנדערן, עד תחום שבת, זאל ער אים באגלייטן צוויי טויזנט אמות נאך דער שטאט. תלמיד לרב אין לו שיעור איז נישט דער פריערדיגער שיעור, וכמה וויפיל זאל ער אים באגלייטן, אמר רב ששת עד פרסה ביז א פרסה, ולא אמרן דאס איז נישט גערעדט געווארן אלא רבו שאינו מובהק, רבו שאינו מובהק פון דעם רעבן האט ער נישט געהאט די עיקר תורה, אבל רבו מובהק, אויב עיקר תורה האט ער געהאט פון דעם רעבן איז דער שיעור שלושה פרסאות דריי פרסאות. ר' כהנא אלויה לר' שימי בר אשי, ר' כהנא האט באגלייט צו ר' שימי בר אשי מפום נהרא פון דער שטאט פום נהרא עד בי ציניתא דבבל ביז בי ציניתא, ס'איז א ארט געווען אין בבל וואס דארטן איז געוועזן אסאך טייטל ביימער, עס ווערט דערמאנט אין סוכה אין אנפאנג דריטן פרק ציני הר הברזל. כי מטו התם, אז מ'האט דארט דערגרייכט אמר ליה האט ער אים געפרעגט ודאי ס'איז ריכטיג דאמריתו וואס איר זאגט הני ציניתא דבבל די טייטל ביימער וואס זענען דא דא אין בבל משני אדם הראשון איתנהו אז דאס איז נאך דא פון אדם הראשון אן אמר ליה האט ער אים געזאגט אדכרתן מילתא דו האסט מיר דערמאנט א זאך דאמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק בארץ אין א לאנד לא עבר בה איש וואס א מענטש איז דארט נישט דורך געגאנגען ולא ישב אדם שם און א מענטש האט דארט נישט זיך פארזעצט וכי מאחר שלא עבר אויב א מענטש איז דארט נישט דורך געגאנגען היכן ישב ווי האט ער זיך דארט פארזעצט. ומאחר שלא ישב, אויב מ'האט זיך נישט באזעצט, היכן עבר? דאס איז נישט קיין קשיא, נאך דעם איז עס איינגערינגלט. ס'קען זיין אז דארט איז נישט קיין ישוב טאקע, מ'האט זיך דארט נישט באזעצט, אבער דורכגעגאנגען איז מען. אלא נאר די טייטש מיינט דער פסוק אזוי צו זאגן. ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב, די פלאץ וואס אדם הראשון. האט געזאגט אז דארט זאל זיין א ישוב, דארט זאלן מענטשן זיך באזעצן, נתיישבה, איז עס געווארן באזעצט. ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון, אויב אדם הראשון האט אויף דעם נישט גוזר געווען, לא נתיישבה, איז די טייטש פון פסוק, בארץ אין לאנד לא עבר בה איש, א מענטש איז דארט נישט דורך געגאנגען, פארוואס? ולא ישב אדם שם, ווייל אדם הראשון האט נישט געזאגט אז דארט זאל זיין א ישוב.

אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, האט רבי יוחנן געזאגט אין נאמען פון רבי מאיר'ן, כל שאינו מלווה, דער וואס טוט נישט באגלייטן, ומתלווה, און דער מענטש וואס גייט אליין, ער ווערט נישט באגלייט, כאילו שופך דמים, איז גלייך ווי שופך דמים, דאס הייסט אז ס'געשעהט עפעס איז ער אליין שולדיג. איז אין עין יעקב איז דאס ווארט ומתלוה איינגערינגען, ווייל וואס איז דער מענטש שולדיג אז מ'האט אים נישט באגלייט? איז דער מהרש"ל טייטשט פארענטפערן דעם ומתלוה. ער גייט צו זאגן אזוי, אפילו עס איז אזיין מענטש וואס מ'דארף אים נישט באגלייטן, ווי די גמרא וועט ווייטער אראפברענגען פון אלישע הנביא, דאך קומט פון דעם ארויס, שפיכות דמים. אנדערע טייטשן, ומתלוה גייט ארויף אויף יעדן מענטש, אויב איינער גייט אליין, האבן מיר דאך פריער געזאגט, יעסוק בתורה, און אויב ווידער ער איז נישט מתלוה, ער לערנט נישט קיין תורה, איז כאילו שופך דמים, אזוי עס שטייט דאך אין פרק, ער זאגט, מתחייב בנפשו. שאלמלי, שאלמלי מיט א י' איז די טייטש אויב יא, מיט א א' איז די טייטש אויב ניט. שאלמלי אויב יא ליווהו אנשי יריחו, די מענטשן פון יריחו זאלן געווען באגלייטן לאלישע צו אלישע, לא גירה דובים לתינוקות, וואלט ער נישט אנגערייצט די בערן אין די קליינע קינדער. שנאמר שטייט אין פסוק ויעל משם בית אל, אלישע איז אראפגעגאנגען פון דארט אין דער שטאט בית אל, והוא עולה בדרך, איז געגאנגען אויפן וועג, איז ונערים קטנים יצאו מן העיר, קליינע ונערים קטנים זענען ארויסגעגאנגען פון שטאט, די גמרא וועט באלד פרעגן, נערים מיינט מען גרויסע, און קטנים מיינט מען קליינע, ויתקלסו בו, זיי האבן זיך מיט אים גערייצט, ויאמרו לו, זיי האבן געזאגט צו אלישען, עלה קרח, גיי אראפ קרח, עלה קרח. איז דאס וואס שטייט אין פסוק והוא עולה בדרך איז מיר איבעריג, זיכער איז ער געגאנגען אויפן וועג, דער פסוק גייט מיר דא דערציילן והוא עולה בדרך, ער איז געווען איינער אליין, מען האט אים נישט באגלייט. אמרו לו, זיי האבן געזאגט צו אים, פריער ווערט דערמאנט אז ווען אלישע איז דארטן געקומען האבן די מענטשן געזאגט, מיר האבן זייער א גוטע שטאט, נאר די שטאט האט איין חסרון, די וואסער איז זייער נישט קיין געזונטע וואסער, ביטערע וואסער, די מענטשן וואס טרינקען די וואסער שטארבן יונג. איז געגאנגען אלישע, ער האט גענומען זאלץ. און ער האט אריינגעווארפן דא ווי עס הייבט אן ארויסצוגיין דער קוואל, און די וואסער איז געווארן געזונטע וואסער, זיסע וואסער. ביז יעצט, ביז אלישע איז דארט געקומען, האט מען געפלעגט ברענגען וואסער פון דער פרעמד, האבן די מענטשן, די נערים קטנים, געהאט פרנסה פון דעם וואס מען האט געברענגט וואסער פון דער פרעמד. יעצט האבן זיי פארלוירן די פרנסה, די אמונה האט זיי געפעלט צו גלייבן אז דער אייבערשטער וועט זיי צושיקן א צווייטע פרנסה, האבן זיי אמרו לו, זיי האבן געזאגט צו אים, עלה גיי ארויף, שהקרחת עלינו את המקום, דו האסט אויף אונז, ווי מען זאגט, קרח אויסגעפליקט די ארט. פריער ווען די וואסער געווען שלעכט האבן מיר געקאנט ברענגען וואסער צו פארקויפן, און דער מהרש"א זאגט פון וואנעט לערן איך דאס אפ? ווייל עס שטייט א טאפל לשון, לכאורה קען איך דאך טייטשן קרח, ווייל ווי שטייט ר' יהושע בן קרחה, א ר' יהושע א קרחה, א אויסגעפליקטע האר פון קאפ, נאר פון טאפעלען לשון מיינט ער דאס אפ צו זאגן. פרעגט די גמרא, מאי ונערים קטנים? נערים מיינט מען גרויסע, און קטנים מיינט מען קליינע. אויב זאגן ס'איז געווען סיי גרויסע סיי קליינע, האט געדארפן שטיין ונערים וקטנים. אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, שמנוערים מן המצוות. נערים הייסט זיי זענען אפגעטאן פון די מצוות, דאס הייסט אין אמת'ן זענען זיי געווען קטנים, נאר איך רוף זיי אן נערים זיי האבן נישט קיין מצוות, אדער איך טייטש קטנים, אין אמת'ן זענען זיי געווען קטנים, זיי זענען געווען נערים שהיו מקטני אמונה, ס'האט זיי געפעלט אין אמונה. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא. נערים היו, זיי זענען געווען גרויסע, ובזבזו עצמן זיי האבן זיך אליין ווי מען זאגט פארשעמט כקטנים. מתקיף לה רב יוסף, האט רב יוסף געפרעגט א קשיא, פון וואנען ווייסטו אזוי צו דרש'נען, ודילמא על שם מקומן, אפשר זיי זענען געווען טאקע קטנים, נו פארוואס רוף איך זיי אן נערים, ווייל זיי זענען געווען פון דער שטאט נעורן. מי לא כתיב שטייט דען נישט אין פסוק וארם יצאו זיי זענען ארויסגעגאנגען גדודים באוואפנטע, וישבו זיי האבן געפאנגען מארץ ישראל נערה קטנה, וקשיא לן האבן מיר א קשיא, נערה אט רוף איך איר אן נערה, מיינט מען זי האט שוין געברענגט שתי שערות, וקטנה, און דא רוף איך איר אן קטנה. ואמר רב פדת, האט רב פדת געזאגט, קטנה, אין אמת'ן איז זי געווען א קטנה, נאר דאס וואס שטייט ביי נערה, דמן נעורן, זי איז געווען פון שטאט נעורן, זאל איך דא אויך טייטשן, דאס וואס שטייט נערה מיינט מען פון דער שטאט נעורן? ענטפערט די גמרא, התם לא מפורש מקומה, דארט שטייט נישט פון וואנען איז זי געוועזן, הכא דא הא מפורש מקומה, ס'ווערט דאך דערמאנט. אז דאס איז געוועזן ביי דער שטאט יריחו, ווייס איך דאך אז זיי זענען געווען פון דער שטאט יריחו, דעריבער קען איך נישט טייטשן אז זיי האבן געשטאמט פון דער שטאט נעורן. שטייט ווייטער אין פסוק, ויפן אחריו האט זיך צוריקגעקערט, ויראם, אלישע האט געזען די נערים קטנים, ויקללם בשם השם. מה ראה, וואס האט ער געזען, און ווי דער מהרשא טייטשט אז ער זאל זיי שעלטן מיטן שם, אמר רב, האט רב געזאגט ראה ממש, ס'איז נאר געוועזן אין אמת'ן אן ענין פון זען, מיט זיין קוק, דאס האט זיי פארשאדט. כדתניא האבן מיר געלערנט רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, אומעדום ווי שטייט אז די חכמים האבן געגעבן אויף דעם מענטש זייערע אויגן צו שטראפן אים, או מיתה או עוני. אדער עס ברענגט צו טויט אדער צו ארעמקייט, איז דא אויך קען איך טייטשן ויראם זיי האבן געזען און דער זען אליין האט אויף זיי געברענגט אויף דעם וואס איז געשען שפעטער. ושמואל אמר שמואל זאגט ראה ער האט געזעהן בנבואה שכולם נתעברה בהן אמן ביום הכיפורים ור' יצחק נפחא אמר בלורית ראה להם כאמוריים ער האט געזעהן זיי א פארוק אזוי ווי אמוריים ור' יוחנן אמר ר' יוחנן זאגט ראה ער האט געזען שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה, אז עס איז נישט דא קיין פייכטקייט פון קיין מצוה, קיין חיות פון קיין מצוה, פייכטקייט דאס איז דאך אן ענין פון חיות, פרעגט די גמרא פארוואס איז ווייטער געשען אז די בערן האבן צעריסן צוויי און פערציג קינדער, זאל טאקע זיין אין זיי איז נישט דא קיין מצוות, ודילמא בזרעייהו ניהוה הוה, ס'וועט פון זיי ארויסקומען גוטע קינדער, אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, לא בם ולא בזרעם עד סוף כל הדורות.